א רב זיצט ספעציעל אויף א פלאץ ווי מען זיצט און מען לערנט, ס'איז דא אינטערעסאנטע פון בעלזער רב ס'איז דא א זייער אינטערעסאנט ווארט, מען טרעפט מען א סתירה, ס'שטייט ביי מקדש השם כוננו ידיך, און תביאמו ותטעמו בהר נחלתך, דארט שטייט מקדש של מעלה כנגד מקדש של מטה, און ביי יעקב אבינו שטייט פארקערט מקדש של מטה כנגד מקדש של מעלה. וואס צו וויאזוי לויפט דאס אפ בית מקדש וואס זאגט דער בעלזער רב אזוי ווילאנג איז געווען ארץ ישראל איז געווען א מקווה ס'איז געווען הר המוריה ס'איז געווען קעגן מקדש של מעלה און ס'איז געווען במקומו און זאג מיר אין חוץ לארץ אין גלות ווי מ'בויט א מקום תורה נעמט דער רבונו של עולם דעם מקדש של מעלה און לייגט עס העכער מקדש של מטה יעקב אבינו איז דעמאלטס געווען אונטערוועגנס האט דער רבונו של עולם אויפגעהויבן דעם מקדש של מעלה האט עס געטראגן כנגד די מקדש של מטה. מען בויט דא אסאך, מען בויט מען א בית המדרש, מען בויט איבער א בית המדרש, מען בויט איבער א קהילה, מען בויט אהער, מען בויט אהין, מען נעמט א מקום אין וואלד, מען שטעלט אויף, עס איז נישט געווען קיינמאל קיין, מסתם האט מען אין דעם געגנט נאך נישט געזאגט יארן צוריק, א בית המדרש איז דאך נישט געווען, בויט אויף א בית מקדש, און דער גורם די רבונו של עולם נעמט דעם מקדש של מעלה און ער לייגט עס כנגד די מקדש של מטה, ס'איז א זכיה גדולה, מ'האט א כח, מ'האט א, מ'האט א זכיה צו בויען דעם מקדש של מעלה, ברענגען א נייעם מקדש של מעלה, אויסער וואס איז א זכיה, מ'מאכט א מקדש של מטה, א פשוט'ע זכיה, מ'קען וואס מען לערנט, דאווענען, און מ'איז א איד, א בית מדרש איז היינט, מ'זאגט אז דער בית אהרן.

זיי זאגן נאך נאך א ווארט אז מען האט ס'איז געווען דעמאלטס די גרויסע תקנות האט מען אויך געוואלט מאכן נישט רעדן קיין בתי מדרשים קיין ווארט נישט רעדן דער בית אהרן האט עס געסטאפט זאגט ער פארוואס זאגט ער פרנסות פון אידן מען רעדט צווישן זיך וואס רעדן די אידן דער דארף א פרנסה דער דארף רעדן דאס איז אלץ תורה נישט רעדן נאר א ווארט ער האט עס נישט געוואלט מאכן. קומט מ'האט א בית מדרש ווי היימישע אידן מחיה דא געווען שוין אפאר שבתים ס'איז ממש א מחיה דא צו זיצן און דער אייבערשטער זאל טאקע העלפן ס'זאל זיין ס'זאל געבויט ווערן די מקדש של מעלה און בזכות דעם און דער אייבערשטער וועט העלפן מיין זון משה שיחי' זאל אים דער אייבערשטער העלפן אריכות ימים ושנים מיט נחת מיט הרחבת הדעת מיט א שפע. און די אלע אידן זענען דא, א יעדער איינער האט א חלק אין דעם בנין בית המקדש, א יעדער איינער האט אהער געברענגט דאס בית המקדש, בית המקדש פאר פאר א וואנט קומט נישט דער בית המקדש, בית המקדש ברענגט מען אהער אז ס'ווערט א מקדש של מטה, אז מען דאווענט, מען לערנט, מען איז זיך מחזק איינער דעם צווייטן, מען האט הנאה, מען האט הנאה צו זיין א איד, דאס ברענגט די מקדש של מעלה. דער אייבערשטער זאל העלפן מ'זאל זוכה זיין, מען זאל זוכה זיין צום מקדש של מעלה בכל מקום שהוא עס זאל געבויט ווערן טאקע דאס מקדש של מטה בקרוב בזכות די מצוה און בזכות אונז אלע מצוות ומעשים טובים, מען זאל זוכה זיין צו די גאולה שלימה במהרה בימינו אמן. מיט דער דאנערשטאג ביינאכט איז געווען אין פאמאנא האט מען אויך גערעדט אביסל דער ענין פון ארץ ישראל מיט חוץ לארץ.

חזל זאגן מתוך ברכותיו של בלעם ניכר קללותיו, ער האט דאך געוואלט שעלטן, דער אייבערשטער האט אים נישט געלאזט שעלטן, און ס'איז געווען אבער א מעין, מ'קען זיך מתבונן זיין דעם זה לעומת זה פון זיינע ברכות וואס ער האט געוואלט. איינע פון די זאכן וואס בלעם רעדט ארויס, ווען ער זאגט אז כגנות עלי נהר, וואס רש"י ברענגט די מדרשי חזל, אז עס גייט אויף די בתי כנסיות און בתי מדרשות, א גמרא, א מדרש, די גמרא זאגט, מה נהר מטהר, א טייך איז מטהר. אף בתי כנסיות ובתי מדרשות איז מטהרין דאס איז אזוי ווי גנות עלי נהר זאלסט האבן א שיינעם גארטן עס איז דא א טייך דאס איז א דאס איז א רייכקייט א שיינקייט אזא און האט און האט אין זינען געהאט לויט חזל אז דאס איז די בתי כנסיות און בתי מדרשות, די ערשטע זאך די פשט אליין, כגנות עלי נהר, אזוי דארף אויסקוקן א בית הכנסת, א בית המדרש, מיט אזא געשמאקייט, מיט אזא שיינקייט, מיט אזא גוטע געפיל, אז ס'זאל זיין אזוי ווי א שיינער גארטן אויף א שיינעם טייך, ווער האט נישט ליב צו גיין און קוקן, אין א שיינעם גארטן מיט א שיינעם טייך, און די חזל זענען מוסיף בדרך דרש אז די בתי כנסיות די בתי מדרשות האבן א כח להעלות את האדם מטומאה לטהרה, תורה מיט תפילה וואס איז דא אין א בית מדרש איז ממש א עלי נהר, דאס איז די נהרות שמטהרין, חזל זאגן. מה נהרות אינם מקבלים טומאה, אף דברי תורה אינם מקבלים טומאה, בתי כנסיות און בתי מדרשות זענען נישט מקבל טומאה, עס דארף טאקע זיין בתי כנסיות בתי מדרשות דורך די מצב וואס איז געווען די לעצטע פאר חדשים אז. עס איז געווען פארמאכט די בתי כנסיות און בתי מדרשות, עס איז געווען אזעלכע אידן אזעלכע צדיקים ערליכע אידן האבן עס געקוקט מער אויף א מוסר'דיגע שארפע וועג, מ'האט גערעדט לשונות, דער אייבערשטער האט אונז ארויסגעווארפן פון די שול, נישט אלע האבן ליב געהאט אז מען זאל רעדן אויף אזא סארט מוסר'דיגע וועג. אז איר קענט קוקן אויף אנדערע וועגן אויכעט, אבער עס איז זיכער אז יעדע זאך וואס איז דא אויף די וועלט האט אין זיך א מטרה, און ס'האט אין זיך א תכלית, ס'האט אין זיך א ענין פון זיך צוברענגען צו אביסל א ישוב הדעת מיט א. מידת המשפט, א מענטש דארף זיך אליין זיך משפט'ן, און אז ס'האט זיך געעפנט ברוך השם, כמעט אין גאנץ כלל ישראל, כמעט אין אלע פלעצער האט זיך געעפנט צוריק בתי כנסיות, בתי מדרשות, איז דארף מען אסאך ווייניגער וואס איז דארף, כ'זאג נישט וואס מ'דארף, אבער ס'דא עטליכע וועגן, ס'דא א וועג וואס מ'רעדט, וואס מ'מעג, וואס מ'טאר נישט. ס'איז דא א וועג וואס דו ברענגסט ארויס די גרויסקייט און די העכערקייט און די געשמאקייט פון דעם פלאץ, אז מען דארף שוין נישט רעדן וואס מען מעג וואס מען טאר נישט. ס'איז א ווארט געווען פון חסידים מיט ליטווישע, עפעס אזוי זאגט מען איבער אז מען דארף לערנען אסאך חפץ חיים הלכות לשון הרע כדי וויסן וואס מען מעג. רעדן וואס מען טאר נישט רעדן, און ס'איז טאקע אזוי, למעשה איז דא הלכות, מען דארף לערנען, מען דארף וויסן וואס מען מעג וואס מען טאר נישט, אבער ס'איז א ווארט פון צדיקים ביי די חסידישע וועלט, אז די די די די די אור פון חסידות, ווען א מענטש לייגט אריין די קאפ אין קבלה וואס די חסידישע ספרים ברענגען עס אראפ אויף א למעשה'דיגע וועג אין עבודת השם, און די גרויסקייט פון נשמות ישראל, די טייערקייט פון נשמות ישראל, ברענגט עס צו צו אזא סארט מצב, צו אזא סארט פלאץ, אז נישט נאר מען מעג אדער מען טאר נישט רעדן, ס'רעדט זיך שוין נישט, וואס איז פשט? מען רעדט דא וועגן אזא העכערקייט פון אזעלכע נשמות ישראל, אפילו ווען ער וויל גאר, ס'רעדט זיך נישט, איינער זאגט ס'איז דא א הונט וואס ער בייסט, איז מען לייגט אים ארויף אויפן מויל עפעס כדי ער זאל נישט בייסן. עס איז דא א הונט וואס מען נעמט אים ארויס די ציינער וואס ער קען שוין נישט בייסן זאל ער וועלן בייסן עס בייסט זיך נישט עס איז דא אזא כח וואס ס'ווערט איבערגעדרייט די גרויסקייט פון א אידישע נשמה אז מען דארף נישט זאגן וואס מען מעג וואס מען טאר נישט מען זאל נישט רעדן אין א שול אדער זיך פירן אין א שול מיט א מיט א ערליכקייט מיט א געשמאקייט זיכער נישט די ווארט. וואס מען מעג וואס מען טאר נישט, אבער מען דערהערט פלוצלינג אז מען זאגט א מענטשן זאלסט וויסן זיין דאס איז כגנות עלי נהר, דאס האט בלעם פארשטאנען, דער עומק פון דעם איז אז ער האט עס געוואלט אויסרייסן, בלעם מיט די קללות זיינע איז געווען ער וואלט געוואלט אויסרייסן דער כח פון די בתי כנסיות און בתי מדרשות פון כלל ישראל, ווייל ער האט געוואוסט אז די בתי כנסיות די בתי מדרשות דאס דאס איז די זאך. דארטן דארטן וועט אלץ ווערן טאמער האבן זיי אויס טאמער כלל ישראל וועט האבן בתי כנסיות און בתי מדרשות האט ער נישט וואס צו טון אויף די וועלט ווייל דער זיך צוזאמען קומען יעדן טאג שחרית מנחה מעריב שבת יום טוב און זיין צוזאמען און מען טוט דארטן דברים שבקדושה דאס גיבט אריין אזעלכע כוחות. אז ער ער פארלירט ער פארלירט זיינע כוחות ממילא דארף מען עס נעמען אויף דעם אויף דעם העכערן פלאץ. רבי נתן מברסלב אין ליקוטי הלכות, עטליכע מאל רעדט ער ארום די גרויסקייט פון בתי כנסיות און בתי מדרשות, סיי אין הלכות בית הכנסת אבער נאך פלעצער תפילת המנחה, נאך פלעצער אין ליקוטי הלכות, מען ווייסט היינט מען מען האט געטשעקט און מען האט בודק געווען ווען רבי נתן האט מחדש געווען יעדע הלכה, כמעט כמעט מען ווייסט. מען איז בודק מכתבי מוהרנ"ת, מען איז בודק ימי מוהרנ"ת, נאך ספרים זעט מען ארויס אט דעם, לערנט זיך די ליקוטי הלכות אנדערש, ווייל מען כאפט אויף ווען ער האט גערעדט פון דעם בויען די שולן, די גרויסקייט פון א שול, איז ער דעמאלטס געווען אינמיטן ארבעטן אויף די שול אין אומאן אדער אין ברסלב, ס'איז נישט געווען סתם גערעדט, איינע פון די הסברים, נעם תפילת המנחה, אדער ס'דא אפילו אין חושן משפט עפעס א פלאץ. ער איז מסביר עפעס א, ער גייט אריין די ענין פון תפילת המנחה און אינמיטן גייט ער קומען ארויף כל מיני אנדערע ענינים, וזה בחינת בניית בית הכנסת, און דו טראכסט ווי פאלט ער אריין איצטערט דא אין בניית בית הכנסת, נאר דו ווייסט די מעשה ארום דעם אז ווען ער האט מחדש געווען די תורה, ווען ער האט געשריבן די תורה, האט ער עוסק געווען אין דעם ענין און ס'איז ארויסגעגאנגען א דבר בעיתו מה טוב, און רבי נתן ברענגט דארטן אסאך ארום די לשונות פון חזל. הלך אחר רבי עקיבא ללוד לרבי לעזער ביבנה רבי גמ צדק צדק תרדוף דרשן די גמרא איז רבי נתן דאס מסביר דארטן אז דאס איז די ענין פון די בתי כנסיות און בתי מדרשות וואס די צדיקים האבן געפירט יעדע צדיק האט געהאט זיין מהלך יעדע צדיק האט געהאט זיין זיין זיין וועג זיין זיין כח. די גמרא מדייקת דעם לשון הלך אחר רבי אליעזר, הלך אחר רבי גמליאל, הלך אחר רבי עקיבא, דאס מיינט יעדער איינער דארף זיך טרעפן טאקע זיין זיין שורש נשמה, ס'דא ברוך השם ס'דא אין שולן אסאך פלעצער גרויסע שולן. יעדער איינער קען זיך טרעפן א פלאץ ענליך כ'ווייס אזוי, אבער ס'איז אן קיין ספק אז בשעת מ'קומט אין א נייע פלאץ, ווי דיין טאטע האט פריער געזאגט, דאס איז דאך א ממש עבר המדבר געווען דא, איך קען נישט אזוי די פלעצער דא, אבער איך שטעל זיך פאר, מ'זעט דאך ארום און ארום, זינט די לעצטע יארן וואס ס'ווערט דא, אפשר איז געווען דא גוים, ווען איך ווייס נישט ווער ס'איז, אדער איז בכלל נישט געווען דא, יא, איז דאס זיכער עפעס זייער א העכערקייט אז ס'ווערט איבערגעדרייט אזא. דאס וואס דו האסט געזאגט אז ס'איז א בחינה פון ארץ ישראל, ס'איז דא א ווארט פון, ס'איז א גאנצער מימר פון ר' נחמן אין ליקוטי מוהרן אין צווייטן חלק אין תורה עיין ח', וואס האט ר' נחמן געזאגט שבת נחמו אין אומאן, און ער איז עכט איינגעשטאנען דעמאלטס ביי א אידישע שטוב, גראדע א איד וואס האט געהייסן נחמן נתן. ס'איז געווען אינטערעסאנט, אבער דער נחמן נתן איז געווען פון די פון די המשכילים, פון די אפיקורסים, זיין נאמען איז געווען נחמן נתן, רבי נחמן האט געשמייכלט, האט געלאכט, האט געגעבן א זאג, נחמן נתן שטייט איין ביי נחמן נתן, ער האט געהייסן נחמן, דער גרויסער תלמיד האט געהייסן נתן, דער נחמן נתן שטייט איין ביי נחמן נתן, און ווען רבי נ. הא? רבי נתן איז דאך געווען דעמאלטס, נישט איינגעשטאנען אבער ער איז געווען, רבי נתן מיט רבי נחמן זענען געווען צוזאמען, רבי נחמן האט געזאגט די גאנצע זאך, ווען נישט רבי נתן בלייבט נישט פון מיר קיין בלעטל שמות, אלץ וואס איך האב איז. דער רב נתן וועט איבערלאזן מיין השארה אזוי ווי מ'זעהט דעריבער איז געווען אויף ר' נתן א גרעסערע מחלוקת ווי אויף ר' נחמן, ר' נחמן איז אויך געווען גרויסע מחלוקת, אבער נאך אלס דינג, אייניקל פון בעל שם מיט נאך אביסל, רובא דרובא פון די צדיקים האבן זיך אביסל צוזאמגעהאלטן און נישט געוואלט ארויסגיין אקעגן אים אפילו מ'האט געהאט חילוקי דעות אבער חוץ פון איינציגע אבער ר' נחמן איז נפטר געווארן נפטר געווארן יונג. און דער עולם האט געזאגט, נו, זעט איר דאך שוין. רבונו של עולם האט געקלאפט און געפאטשט פון אלע זייטן, זיין ווייב איז נפטר געווארן, זיינע קינדער, אלע נפטר געווארן, עס איז געענדיגט די זאך. רבי נתן אליין איז געווען ער שרייבט אין ימי מוהרנ"ת. ער זאגט, איך האב זיך געוואלט נעמען על התורה ועל העבודה, און אזוי האט ער אנגעהויבן צו טון, און מ'האט אנגעהויבן צו בוזשענען די אלע דיבורים וואס איך האב פון אים איבערגעגעבן, און די בני הנעורים זענען געקומען צו גיין, און אזוי איז געווארן, ס'איז געווארן אויף רבי נתן א מחלוקת, וואס האט זיך געצויגן אלע זיינע יארן, אלע זיינע יארן ממש, און ס'איז געווען אין די יארן מער עליות מיט ירידות, רבי נתן אליין שרייבט אין א פלאץ אז פאר די פטירה פון רבי נחמן, ס'איז נישט געווען דארטן אין אומאן, די די די לעצטע חדשים, איז אמאל געווען וואס רבי נחמן איז געלעגן אין בעט, רבי נתן איז געשטאנען לעבן אים, רבי נחמן האט געקוקט אויף אים, רבי נתן זאגט. ער האט געזען אז ער וויל אים עפעס זאגן און אבער ער זאגט נישט און ער האט א ער זאגט נתן עיניו בי האט ער מיר אריין געקוקט און האט געזאגט איך האב פארשטאנען אזוי ווי ער זאגט מיר און ווי וועסטו קענען דאס אריבער גיין וואס אויף דיר גייט אריבער גיין רבי נתן זאגט אין די יארן פון די מחלוקת בפרט אין צוואנציג יאר נאך רבי נחמנ'ס פטירה נפטר געווארן תקע"א ס'איז געווען מ'קומט אן תקצ"ה צדיק ביז ת"ר. ת"ר איז געווארן גרינגער דער מצב אבער פינף יאר? ס'איז לא יאומן כי יסופר, ס'איז ממש לא יאומן, מען זאל ליינען די בריוון, לעבעדיגע בריוון וואס א מענטש שרייבט בשעת מעשה, א ספר'ל ימי התלאות פון ר' אברהם בר' נחמן, ס'איז נישט צו גלייבן וואס איז אריבער אויף א מענטשן. איינע פון די גרעסטע פון די גרויסע צדיקים שבאותו הדור האט געשריבן א בריוו, דער בריוו איז דא ביז היינט, מצוה להורגם להומם ולאבדם, יינם יין נסך, שחיטתם נבלה, היינט איז דאך לא נתפס רבונו של עולם עד כדי כך, ר' נחמן האט געקוקט אויף אים ווי וועסטו דאס קענען אריבער גיין, ר' נתן זאגט אז יעדער קוק וואס האט געקוקט אין מיר האט מיר גע.

ער האט איינגעטון די יסודות פון דעם איז געבליבן די אלע ספרים פון ר' נחמן, עס איז געווען אסאך זאכן וואס ר' נחמן האט געשריבן אויכעט אבער ער האט עס צוזאמען גענומען און געדרוקט און געטון און גערעדט צוזאמען מיט די אלע אלטע תלמידים און האט געמאכט, עס איז געבליבן א השראה לדורות, ביי די ברסלב'ער חסידים פלעגט מען זאגן. ולא נתן למוט רגלינו, ולא נתן, ווען נישט דעם נתן איז למוט רגלינו, וואלט גארנישט געבליבן. אבער מצד שני טאקע איז געווען אזעכע צדיקים, און ביז היינט איז דא אזעכע. איז ר' נחמן מיר נאך מכבד, אבער ר' נתן, ווייל ר' נתן, ער איז מחייב, ער האט עס איבערגעדרייט אויף אלע דורות. דער ר' נתן, ווען ער רעדט ארום אין ליקוטי הלכות די גרויסקייט פון די בתי כנסיות, בתי מדרשות, שרייבט ער אין פלעצער אז ס'רופט זיך בתי כנסיות, איז דער פשוט'ע פשט, אבער די פנימיות, א בית הכנסת איז געמאכט געווארן כדי צו מכנס זיין, מקבץ זיין, מלקט זיין יעדע גוטע נקודה פון א איד. דאס איז דער תכלית פון א בית הכנסת, דער בית הכנסת איז נישט געמאכט געווארן א ישיבה למצוינים, בית הכנסת איז געמאכט געווארן כדי צו קענען ארויסנעמען און מלקט זיין טאג טעגליך נאך נאך א נקודה טובה, נאך א דבר טוב, פון נאך א איד וואס ס'גייט ארויף, און דאס איז דער כגנות עלי נהר, און דאס איז פונקט וואס חזל זענען מרמז. אז די בתי כנסיות איז געמאכט געווארן פאר מענטשן וואס זיי דארפן האבן א טהרה, מה נהר מטהר אף בתי כנסיות מטהרים, ווער דארף, פארקערט, עס געווען אזעלכע צדיקים ערליכע אידן האבן געדאווענט אין שטוב ביחידות, זיי דארפן טאקע נישט קיין בתי כנסיות, זיי זענען דער דער נהר אליין, זיי זענען דער מעיין אליין, זיי דארפן נישט דעם מנין אפילו אין א בחינה, עס געווען צדיקים געדאווענט ביחידות, האבן געדאווענט אין. כלל ישראל, אלע נשמות ישראל, וואס ס'גייט דאך אריבער וואס ס'גייט אריבער אויף יעדן איינעם, און מ'דארף האבן א טהרה, איז די בתי כנסיות, די בתי מדרשות, דאס זענען מטהר. ס'איז ארויסרעדן אביסל ווי מ'זאגט גראבערהייט. ס'דא א עכט א הלכה פון ר' נתן ליקוטי הלכות באריכות אז ביקש יעקב לגלות את הקץ און האט געזאגט פאר זיינע קינדער האספו ואגידה לכם מה יקרא אתכם באחרית הימים חזל זאגן ויחי פרשה זו סתומה. עטליכע דרשות פארוואס איינע פון די דרשות נסתמו עיניו אז בפרשה זו האט ער געוואלט מגלה זיין דעם קץ אבער ער האט נישט מגלה געווען נסתלקה ממנו רוח הקודש. ס'איז דא אין נאך ספרים הקדושים וואס שרייבן אזא סארט געדאנק יעדער איינער אויף א אנדער סארט וועג און ר' נתן מברסלב שרייבט ער האט טאקע נישט מגלה געווען דעם קץ, אבער ער האט מגלה געווען דעם וועג ווי אזוי ס'זאל קומען דער קץ הגאולה, און דאס ליגט אין די ווערטער פון האספו בני ישראל און הקבצו, וואס איז די נפקא מינה פון האספו מיט הקבצו? איז ר' נתן מרמז. א אסיפה רופט מען אויס בדרך כלל אסיפת אנש. אונזערע לייט נעמען זיך צוזאמען. און הקבצו איז א ענין פון קיבוץ גלויות. הקבצו איז א ענין פון מקבץ זיין נדחי עמו ישראל. מקבץ נדחי עמו ישראל. יעקב אבינו האט געזאגט פאר אן עיב. אוודאי, האספו, מען דארף זיך צוזאמען נעמען, אז מ'עט זיין באחדות, מ'עט זיין באהבה, מ'עט זיך ליב האבן, וועט עס ברענגען אז די גאולה וועט קענען קומען, אבער ער האט גלייך געזען אז עס וועט נישט קענען ארבעטן אזוי. כל זמן ס'וועט זיין האספו וועט די גאולה נישט קענען קומען, ווייל טאמער אידן נעמען זיך צוזאמען וואס זענען אנ"ש, ס'איז אין פרצופיהם דומים, אין דעותיהם שוות, אבער מ'איז נאך אויף איין וועג. ווען עט קענען קומען די גאולה? בשעת ס'עט זיין א מצב פון א הקבצו, פון א קיבוץ גליות, פון א מקבץ נדחי עמו ישראל, אז ס'עט ווערן א מציאות וואס עט זיך מקבץ זיין פארלארענע, פארווארפענע, אויף כל מיני סיבות פארוואס פארלארענע, אויף כל מיני סיבות פארוואס פארווארפענע. וואס יעדער איינער האט זיינע זיינע זיין זיין מעשה זיין פעקל זיין זיין זיין זיינע סיבות פארוואס ער איז צוגעקומען צו דעם פלאץ וואס ס'איז אים נישט באקוועמליך אריינגיין דאווענען אין שול שחרית מנחה מעריב וועגן וועגן א' וועגן ב' וועגן ג' און און במילא איז איז ער איז ער איז ער א נידח און דער דער דער דער נידח איז גורם אז די גאולה קען נישט קומען מ'קען דאך נישט מעורר זיין ווייל ס'פעלט טהרה בישראל, מ'דארף דאך האבן אז יענער דער וואס ער דארף די טהרה זאל אריינקומען אין בית הכנסת, דער בית הכנסת זאל אים מכנס זיין און ארויסנעמען פון אים אויכעט זיין גוטסקייט, זיין וואס מ'דארף פון אים. און דווקא בשעת ס'וועט ווערן א הקבצו אין ארץ ישראל, יא. ווער איז דען די ווייטסטע מענטש וואס מען וויל זאגן אמאל אוי ער איז רחמנא ליצלן ווי רופט מען זיי אן? די קיבוצניקים. בשעת די קיבוצניקים וועלן קומען צו גיין דא הייבט זיך אן די גאולה. אז ס'ווערט הקבצו די וואס זענען אינגאנצן אינדרויסן אינדרויסן און זיי הייבן אן צו אריינקומען זיי הייבן אן צו אוי ווער ס'איז פאר מיר אויך דא פלאץ און גראדע איז אזוי, איך געדענק נישט די יארן, אבער איך האב געהערט פון מיין טאטע זכרונו לברכה אז ס'דא געשריבן מעשות אנהויב די מדינה אין ארץ ישראל, די קיבוצים, בפרט די, מ'האט עס גערופן די שמוציגע קיבוצים, ווייל אין די קיבוצים אליין איז געווען כל מיני, איז געווען קיבוצי שמוץ, שמוץ איז דער ראשי תיבות שומר הצעיר, די שומר הצעיר, דאס איז געווען. די ערגסטע שבערגסטע, ס'איז געווען מ'האט אויסגעריסן בכח יעדע שמעק פון אידישקייט, און היינט, איך ווייס נישט אויב אין אלע, אבער אין רובא דרובא פון די קיבוצים פון די שומר הצעיר איז דא שולן, ספר תורות, און קינדער פון קינדער אדער אייניקלעך פון בעלי תשובות, ס'איז דא מנינים, יא, אין די פלעצער. איז דא פלעצער וואס איז נאך ימים טובים, דאס הייסט דער יקבצו, דער לקבץ נדחי עמו ישראל, דאס איז א מורא'דיגע חשיבות פון דעם מהות פון אזא בית כנסת, דאס משה יהושע האסט א גרויסע זכות, און דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט קענען אויספירן. דעם חלום, דיין טאטע זאגט ער ווייסט נישט צו אזוי פיל האסטו גע'חלומ'ט אויף עד כדי כך, אפשר האסטו געהאט עפעס א מחצה שליש, אסאך האבן גע'חלומ'ט, א חלק האבן גע'חלומ'ט דעם חלום, און דאס איז א גרויסע זכות, א גרויסע זכות, און מ'קען זיך פארשטעלן אז אוואו ס'איז דא א קול הקדושה איז דא א קול הברה, און אוואו ס'איז דא התעוררות דקדושה איז ווערט זה לעומת זה, און ס'קען ווערן מניעות, און ס'קען ווערן שווערקייטן, און די ארבעט פון אונז איז צו קענען מאכן א גרויסע שווייג אויף אלע שווערקייטן, און א שווייג איז א אינעווייניגע שווייג, ווייל די יצר הרע שווייגט נישט, די יצר הרע ער ווייסט אז דאס איז די מפתח הגאולה, ער ווייסט יעדע שול, בפרט אזא שול וואס איז אויפגעשטעלט געווארן טאקע וועגן דעם צו גורם זיין אז וואס מער אידישע נשמות זאלן קענען קומען דא מאסף זיין זייערע נקודות טובות כדי ס'זאל זיך בויען קומת השכינה איז דא א מציאות פון א קול הברה אויף כל מיני אופנים ר' נתן שרייבט אין ליקוטי הלכות בית הכנסת און ער איז דאס מרמז זעט אויס אז ס'איז נישט קיין תשפ"ה מעשה נאר ס'איז שוין געווען הונדערטער יארן אז איינע פון די גרויסע עניינים מ'דארף אכט געבן אין א בית הכנסת איז די מחלוקת ווייל די יצר הרע ווייסט אז דארטן דארטן ווערט די ישועה גיט ער א קום אריין און ער שטעלט אויס אזעלכע עניינים ס'זאל ווערן אינעווייניג א מחלוקת נישט נאר פון דרויסן און דאס איז ווי חזל זענען מרמז, מיט זיי זענען זיי נישט געלערנט אויך, בית הכנסת שיש בו מחלוקת, נקרע ספר תורה, עתידה בית הכנסת זו להיות בתי עבודה זרה, ווייל זאגט רבי נתן דער גאנצער מושג פון בית הכנסת איז זיך מכנס זיין, זיך מחבר זיין, זיך מאחד זיין. און יצר הרע ארבעט, ער וויל דאך זיכער נישט די גאולה זאל זיין, ער וויל, דאס איז דאך זיין תפקיד, צו מונע זיין די גאולה. אונזער תפקיד איז צו ווייטער טון און וויסן די גרויסקייט וואס מען טוט, און וויסן די העכערקייט פון וואס מען ארבעט, און האבן דעם כח פון געבן א גרויסע פארשווייג, און מיט אסאך אסאך תפילה אויף דעם אליין, אסאך תפילה, אסאך אויסגיסן די הארץ פאר דעם אייבערשטן. זאל מען האבן די ישוב הדעת, זאל מען האבן דעם ריכטיגע וועג ווי אזוי צו קענען זיך מתגבר זיין אויף די אלע שוועריקייטן, אויף די אלע מניעות, אויף די אלע זאכן וואס עס גיבט א קום ארויף אמאל, אויף אזא סארט וועג, אויף אזא סארט וועג. ווייל נישט צו דיר חס ושלום צו דערשרעקן, ברוך השם, דאס שוין דער בית שלישי זאגט מען, יא, ס'איז שוין עקספיריענס, ס'איז שוין דא. שוין געווען. אה דאס מיינט סטאפ וואס ס'שטייט דארטן סטאפ. ויאמר אדום לא תעבור בי. דאס איז ממש דער כגנות עלי נהר, א מקווה ממש, תורה בטהרה, תפילה בטהרה, ווי זאגט ער דא, אזוי ווי א בעל שם טוב'ס מקווה דאך, כאילו לאז עס איבער אזוי ווי ס'איז, נישט מיט די שיינע, אזוי פאר צייטווייליג. אבער זיכער דארף מען אסאך תפילה, מען דארף אסאך סייעתא דשמיא, מען דארף אסאך, ס'איז אין אלע פלעצער, וואס ס'זאל נאר זיין איז דא אזעלכע מניעות, אבער איך גלייב אז אין אזא סארט פלאץ וועט נתעורר ווערן כל מיני, אזוי ווי ס'איז שוין דא איצטער פון קלייניגקייטן פון עניינים

ווייל אז מ'וועט וויסן אז ס'איז געווען אמאל שוין פאר הונדערטער יארן א איד וואס האט שוין גערעדט פון דעם, וועט עס גרינגער מאכן, אה, מ'האט שוין גערעדט, איז ווען א מענטש גרייט זיך צו אויף דעם פאטש, וועט ער, אה, בסדר, איך האב זיך צוגעגרייט, איך האב פארשטאנען, עס איז געקומען אזא מניעה און אזא מניעה, ער נעמט עס נישט ארויס פון די. פראפארציעס, ס'איז גענוג די צער אליין, ס'איז גענוג די עגמת נפש אליין, ער מאכט עס נישט גרעסער פון וואס ס'איז, ווייל מיט דעם צער, מיט די עגמת נפש, קען מען נאך דילן, מ'קען נאך, מ'קען נאך, אז מ'נעמט עס ארויס פון דעם פלאץ, איז שוין עפעס א בחינה פון איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו, ווי ס'שטייט אין ספר המידות פון ר' נחמן ידוע הלשון, דרך היצר הרע להגדיל את הצער. די וועג פונעם יצר הרע איז נעמען דעם דעם דעם די שווערקייט און עס גרעסער מאכן, עס אויפבלאזן, עס מאכן מער ווי וואס ס'איז, און די ערשטע זאך איז ווייל ער וויל ער וויל מונע זיין, אבער ס'איז מערער פון דעם, זיכער איז אלץ בהשגחה און אלץ איז מכוון, אבער פון דעסטוועגן איז דא א פסוק פון איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו, אנכי בראתי את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. עס איז דאך זייער א טיפע ענין פון ידיעה מיט בחירה וואס ליגט אונטער דעם, אבער יא, דער רבונו של עולם זאגט, איך האב דיר געברענגט א מניעה, איך האב דיר געברענגט א שווערקייט, אבער איך האב דיר געגעבן די כוחות צו דילן מיט דעם, אבער טאמער דו גייסט און שלעפסט אויף דיר אט די יסורים, די אז זאל זיין נאך מער ווי וואס איך האב דיר געגעבן, וואס ווילסטו פון מיר האבן, איך האב דיר נישט געגעבן אזעלכע יסורים, דו נעמסט עס אויף דיר, דאס איז א מורא'דיגע וועג פון התחזקות אין אלע ענינים. אין פרנסה עניינים, אין שלום בית עניינים, אין חינוך עניינים, שטענדיג וואס מ'איז גורם זיין צו מצמצם זיין די צער און עס איבערלאזן אויף די נקודה, אויף דעם פינטל, וואס דאס איז שוין גענוג שווער כדי צו עס קענען אריבערגיין, עס נעמען און עס צושפרייטן און עס גרעסער מאכן, און בדרך כלל אין אלע עניינים איז אזוי, אבער אין מחלוקת, דאס חז"ל זענען מרמז איז דאס אסאך מער. אין א מחלוקת אין א אין א מיט אנדערע מענטשן וואס איז בידקא דמיא מען וויסט וואו ער הייבט אן מען וויסט וואס ער ענדיגט ס'ווערט גרעסער די מחלוקת אסאך מאל איז א איז א נקודה מחלוקת איז א קלייניגקייט מען וואלט עס געקענט מסדר זיין אזוי אין שלום בית בדרך כלל רוב רוב פראבלעמען אין שלום בית איינער גיט א קריך אריין אינעוויניג איז רוב סדום ועמורה וואס איז אמת'ע פראבלעמען וואס איז שווער צו אבער.

יא, איך זאג, איך האב מיינע פראבלעמען און מיינע אישוס, איך לעב שוין ברוך השם עטליכע און דרייסיג יאר מיט מיין ווייב אבער יעדע טאג האב איך נייע פראבלעמען אין שלום בית און יעדע טאג דארף איך ארבעט מיט אנייעס, יעדע טאג ממש, טאמער איך וועל אויפהערן צו ארבעטן איין טאג האב איך עס פארלוירן. ווען איך פאר אוועק איינמאל א חודש פאר א וואך בין איך אויך אקעי. פרוביר פרוביר פרוביר ביי מיר איז עס פארקערט ביי מיר דער אוועקפארן מאכט גרעסערע פראבלעמען. איין חודש האלט ער אויס. אבער דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן אז מען איז מסכים צו דילן, מען איז מסכים צו ארבעטן, מען איז מסכים, מען נעמט אז מען פארשטייט אז מען דארף דאס טון, הייבסט אן צו כאפן אז די מחלוקת איז נישט אזוי גרויס, ס'איז נקודות, ס'איז די צרורות מאכט עס גרעסער. איך זאג, איך רעד צו דיר, ר' נחמן שרייבט אין א פלאץ למשל אז דו ווארפסט א, ווי זאגט מען א טאבע? א באל. פליעט עס. אבער טאמער ס'האקט זיך איין אין א וואנט, קומט עס אויף צוריק צו דיר. אין קבלה הייסט עס אור ישר ואור חוזר. ס'דא א ליכט וואס ס'גייט ארויס און ס'קומט אויף צוריק. זאגט ר' נחמן, רעד צו א מענטשן פון דיינע עניינים, דארפסט נישט דערציילן אז ס'איז דיינע פראבלעמען. רעד צו יענעם. זאגט ער, קען זיין יענער וועט מקבל זיין וואס ער דארף, אבער ס'איז צוריקקומען צו דיר. טאמער וואלסט עס נישט גערעדט וואלט עס פארלוירן, וואלסטו נישט מקבל געווען קיין אור חוזר. די די מטרה פון מיין רעדן איז אז איך זאל מקבל זיין. שטעל אויף חסידים. די מחלוקת לשם שמים סופה להתקיים. די מחלוקת אליין דאס בלייבט. די חידוש פון די מחלוקת.

די לשם שמים ווערט זייער גרויס, יא, דאס דאך די אינפא, ווי זאגט, ווי זאגט מען דא, השמים הם הגבול, די סקיי איז די לימיט, אז ס'ווערט לשם שמים, אאאא, דאס האט שוין נישט קיין גבול, כ'האב געהערט א גוט ווארט פון סאטמאר רב דעם שבת, כ'ווייס נישט אויב עס שטייט דא, אבער איך רעד בשמו, אז די סאטמאר רב האט געפרעגט, שטייט, שייע א נביא זאגט, משיח העט קומען, די גאולה העט קומען, זיין א. הארץ החדשה, און השמים החדשים, א נייע וועלט, א נייע הימל, זאגט ער, הארץ החדשה פארשטיי איך, א שמוציגע וועלט, מען דארף עס ריין מאכן, אבער השמים החדשים, וואס דארף מען האבן א נייעם הימל? זאגט ער, מען האט גענומען דעם הימל, מען האט עס אזוי פארשמוציגט מיט אלע לשם שמים, מען דארף האבן א נייעם הימל, יעדער איינער איז לשם שמים, דער מאן איז לשם שמים, די ווייב איז לשם, דער טאטע, דער קינד, דער שותף, דער חבר. וואס איז אינטערעסאנט, אויב ס'איז פון סאטמאר רב, האב איך א גרויסע מקור אויף זיינע ווערטער, דער הייליגער רבי נחמן אין ליקוטי מוהר"ן תורה נ"ו, א גרויסע מאמר פון שבועות, רבי נחמן רעדט ארום דעם ענין פון פון דעת, פון שלום, פון פרנסה, פון מחלוקת, דאס איז די תורה פון אז אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. נחמן פירט דארטן אויס אז ס'דא א מחלוקת לשם שמים וואס דאס איז אסאך העכער פון שלום הפשוט, ס'איז א העכערער שלום, ס'איז ראשי תיבות מחלוקת שמאי הלל איז ראשי תיבות מחלוקת שמאי הלל איז משה, ס'איז נישט קרח ועדתו, סאו ר' נחמן גיבט א זאג א ווארט א סעיף שפעטער, אבל צריך לטהר ולשפר את השמים, מ'דארף אבער ריין מאכן. דעם הימל, ס'איז דא אלביש שמים קדרות, ס'איז דא א פסוק אז דער הימל האט זיך אנגעטון מיט מיט מיט שווארצע וואלקענעס, דארטן זאגט ר' נחמן ווי אזוי מאכט מען ריין דעם הימל, זאגט ער באנחה באמת אז מען גיט, ער איז מסביר א טיפער ענין, אז מען גיט א קרעכטש אזוי ממעמקי הלב, א קרעכטש מיט א אמת, זאגט ער דאס האט א כח ס'מאכט ריין דעם הימל, הערט איר דאס, די נקודה, בפרט אז מען רעדט דא אין א בית הכנסת, א נייער פלאץ. א שיינער פלאץ, אזוי אריינגעטון אזוי כגנותא לנור, די שיינקייט און די געשמאקייט און די ארום און ארום, אינעווייניג און אינדרויסן, און די מענטשן וואס זענען דא, וואס זאלן נאך קומען דא, זאלן פארברענגען דא, ארייננעמען ארייננעמען דעם ווארט, ס'זאל זיין, איר פירט דאך דאס, אבער בתור חבר זאג איך, נעם אריין דעם גאול אז יעדע בית כנסת האט זיך זיין ענין. האט זיך זיין מטרה, האט זיך זיין זיין תכלית, די תכלית פון פון פון דעם חלום דיינעם איז אז יעדער איינער זאל זיך קענען פילן מיט א קאמפטעבל מיט א מיט מיט א מיט א געשמאק ווען ער קומט אריין דא, ס'זאל זיין געשמאק, אין פרט אופן עסן דארף דארף מען וויסן וואס איז די וועג. דו ביסט מער די ספעשעלייזד, דו ביסט ספעשל פאר דעם. יא אבער. סמעדריש בין דאך איך ווי לאנג מען דינט דעם אייבערשטן ווי לאנג די מיינונג שיינע בעלי תפילות און שיינע מתפללים און אמאל זינגען דעם ניגון אמאל זינגען דעם אנדערן ניגון ס'מוז נישט זיין דווקא אז אז די זעלבע ניגון מוז זיך איבערחזר'ן אלעמאל מ'קען מ'קען אמאל מאכן אביסל מער באריכות מ'קען אמאל מאכן מער בקיצור ס'דארף זיין אזא מצב וואס יעדער איינער זאל פילן אז ער איז אויף דעם פלאץ, אמאל בין איך מוותר פאר יענעם, אמאל איז יענער מוותר פאר מיר, אמאל שפיר איך אה, דאס איז מיין נקודה האט זיך אנגעכאפט, אמאל יענעמ'ס נקודה האט זיך אנגעכאפט, דאס איז א, ס'איז נישט קיין גרינגע זאך, דאס איז א מפתח הגאולה, ס'איז א מפתח הישועה, דאס איז, ביי יעקב אבינו רעדט וועגן די גאולה זיכער. פשטות מיינט די גאולה פון כלל ישראל, אבער דער הייליגער בעל שם טוב איז מגלה געווען קרבה אל נפשי גאולה, און די גאולה איז די גאולת הנפש, די גאולה איז די פרטי'שע גאולה, די גאולה איז אז די גאנצע גלות איז א ענין פון גלות הדעת, און די גאנצע גאולה איז גאולת הדעת, ווען א מענטש זאל זיך געבן א עפן אויף דעם מח, זאל געבן א עפן אויף די הארץ, דאס איז דער סוד וואס ס'רופט זיך אין חזל אז בתי כנסיות ובתי מדרשות דאס איז מקדש מעט, דאס איז דער בית המקדש. ווייל וואס וואס איז דער בית המקדש? חזל זאגן קל דעות השם מקדש השם מקדש השם דעת ניתנה בין שתי אותיות דער ווארט דעה איז צווישן צוויי שמות הקדושים און מקדש ניתן בין שתי אותיות דער בית המקדש שטייט צווישן צוויי שמות און חזל זענען מרמז דאס זאגן ארויס קלאר כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו זיכער דארף מען א בית המקדש, זיכער דארף מען די גאולה, מען דארף משיח, מען דארף ארץ ישראל, מען דארף כפשוטו, אבער די וועג צו צוקומען צו דארטן און די וועג צו עס מזרז זיין איז די ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד, אז ס'ווערט א בית המקדש הפרטי, אז ס'ווערט א בית מקדש מעט, און יעדער איינער האט זיך זיין פלאץ דארטן, יעדער איינער פילט זיך געשמאק דארטן, יעדער פילט זיך אז ער האט א חלק אין דעם, ער האט א פלאץ וואו ער קען קומען און. אזוי ווי ער איז, אזוי ווי ער קוקט אויס, טאקע אזוי ווי ער איז, דאס איז דאך די עומק פון בית המקדש, שטייט פון פון די הייליגע שפת אמת, דוקא אויף אויך די היינטיגע פרשה, ביי בלעם, איז חזל זאגן מיט דעם אתון פון בלעם, אז זה הכיתני, למה זה הכיתני, זה שלוש פעמים, איז חזל זאגן פארוואס האט ער אנגערופן דעם ווארט שלוש פעמים, און פארוואס איז געווארן אז ער האט בלעם געקלאפט זיין פוס דריי מאל, איז חזל זאגן דאס איז דער דער אתון האט האט אים געזאגט און ס'איז פשט אז דער מלאך האט אים געזאגט אויף דעם דו ביסט געקומען אויסרייסן א אומה וואס זיי דארפן ארויף גיין שלש פעמים בשנה לראות פני השם, אה יא רש"י ברענגט עס א מדרש חזל. איז דער שפת אמת פרעגט איינער, מיר ווייסן בית המקדש שלש פעמים איז א גרויסע זאך אבער וואס וואס איז דאס די גרויסקייט וואס מיר וואס דאס איז די טענה אויף בלעם וואס מיר ווילן וואס מיר אזא קפידה אויף אים און פתיחת פי האתון וואס איז איינע פון די פון די גרעסטע ניסים שנבראת בערב שבת בין השמשות דאס איז אזא בליעת קורח ס'דא אין ספרים שטייט ס'דא דריי פרשות דא קורח, חוקת, בלק. פי, פי, פי, פי א, פי הארץ, פי הבאר, און פי האתון. ס'דא א ווארט פון צדיקים אז א מענטש גייט אריבער מחשבות זרות זאל ער זאגן פי, פי, פי, פי, פי, פי. דאס איז מעורר די דריי פי'ם כדי צו אוועקגיין פון די אלע בלבולים, ס'ווערט מעורר עפעס א כח פון ערב שבת בין השמשות. איז עד כדי כך פי האתון, און וואס זאגט מען אים? האסט געוואלט אויסרייסן די עליה לרגל, זאגט דער שפת אמת א מורא'דיגע זאך, ער זאגט אז דער אייבישטער זאגט פאר בלעם, מיט אלע מיט אלע חסרונות וואס איז דא, ער האט דאך געוואלט טרעפן די חסרונות, ער האט געזוכט פון אלע זייטן בלעם כדי צו זיך אנכאפן אויף וואס צו שעלטן, ער האט נישט געקענט ווייל מה טובו אהליך יעקב, אין פתחיהם מכוונים זה לזה. זאגט ער מיט אלע חסרונות, דו דו האסט ארויס וואסארא פאלק איך האב, אויף וואס זעט מען ארויס מיין פאלק, אויף וואס זעט מען ארויס די די שיינקייט און די העכערקייט און און די מורא'דיגקייט פון כלל ישראל, בית המקדש. זיי קומען שלש פעמים בשנה, בפרט ערב פסח, דעמאלטס קומען זיך צאם מיט קרבן פסח.

אז זיי קענען זיך צוזאמענעמען כלל ישראל, כלל כל עדת בני ישראל אין איין ד' אמות, ס'איז נישטא קיין צוויי בית המקדש, ס'איז נישטא קיין צוויי כהן גדול, ס'איז נאר דא איין זאך, אבער איך בין אנדערש, אין נאך אן אמת, דו ביסט אנדערש, מ'האט זיך דארט אויכעט א עצה געגעבן, ווייסט איר חזל דרש'ענען א רמז, שלש כיתות, מיט ש ג איז געקומען, די איז געקומען, יא מיט ש ג, מיט ש ג, מיט ש ג האט עפעס געמאכט אז דארטן זאל, און ס'איז נישט געפערליך, פארקערט. שוין אמאל געזאגט, די קריעת ים סוף, איינע פון די גרויסקייט קריעת ים סוף ווייל ס'איז דאך צוועלף שבטים, חזל זאגן גזרי ים סוף צוועלף פסוקים, יעדע שבט, יעדע שבט איז אריבער אין זיין שביל, דו בלייב אין דיין שביל און ער אין זיין שביל, אבער קומען חזל זאגן אז צווישן די שבילים איז געווען גלאז מיט פענסטערס, און מ'האט געזען איינער דעם צווייטן, מ'האט זיך איבערגעגעבן מתנות, מ'האט זיך איבערגעגעבן ב ה, אזוי זאגן חזל, אויף איינע פון די ניסים בקריעת ים סוף, פשט, מצד אחד איז מען געווען אפגעטיילט, אבער מצד שני האט מען ארויסגעקוקט איינעם אויפן צווייטן, די די התכללות, די ליבשאפט, דער וויזשען, דער קוק, דאס איז די מטרה פון פון דעם פלאץ, אז בעזרת השם עס קענען אויספירן מכח אל הפועל, גרינגערהייט, דא מיט אלע מתפללים. צו זיך מתגבר זיין אויף אלע שווערקייטן וואס ס'ווערט נתעורר על פי דרך הטבע און על פי דרך הטבע הרוחני אין אזא מציאות, און ס'זאל זיין טאקע א בית מלא תורה, א בית מלא תפילה, און אזא סארט תורה און אזא סארט תפילה ווי דער הייליגער בעל שם האט מגלה געווען בוא אל התיבה, מ'זאל מצליח זיין אריינגיין אין די תיבות, אין די אותיות, יעדער איינער לפי עניינו, לפי מדרגתו. זאל האבן א געשמאק פון די אותיות, וויסן אז די וועלט קען מיר ראטעווען אין דעם מבול וואס איז דא אויף די וועלט, כפשוטו, א שיינע שול, ס'איז אזויווי א תיבת נח אזא, מ'האט געהאט אזא חלום פון א תיבת נח, דאס ליגט אביסל די וויזשן אין דעם חלום, עפעס, ס'איז אזא א תיבת נח, אבער דער חיצוניות'דיגער תיבת נח זאל האבן די דעם וועג און דעם כח. צו אז יעדער איינער וואס וועט אריין קומען דא זאל האבן א געפיל פון בוא אל התיבה, פון צוהר תעשה לתיבה, פון ליכטיג מאכן די ווערטער, די אותיות פון תורה מיט תפילה, און אז ס'וועט זיין אזוי וועט זיכער גורם זיין, ווי ר' נחמן שרייבט דארטן אין תורה ע"ח צווייטן חלק, אז אז דער חוץ לארץ וועט ווערן ארץ ישראל, ער זאגט דארטן ממש אויסדריקליך אז חוץ לארץ ווערט ארץ ישראל, עס איז א שטיקל קרקע. בעזר השם וועט ארויף גיין צום סוף אין ארץ ישראל ממש, אבער ס'וועט ווערן א שטיקל קרקע פון אווירא דארץ ישראל מחכים, מכח דעם וואס מיט מיט מיט מקבץ זיין, ס'איז א גאולה, א פרטישע גאולה פון האספו מיט הקבצו, וועסט קענען די גרעסטע הצלחה מיט סייעתא דשמיא וואס איך ווינטש דיר אן זאלסט קענען האבן, אז דער האספו והקבצו זאל קענען זיין דא צוזאמען.

בעל השפעות, זעסטע? אמן! אחינו אמאל!